פרשת ויקרא איז דף דף א'. יא. דער אלטער רבי טאקע רעדט אין דעם מאמר וועגן א'. דער גאנצער מאמר רעדט וועגן דעם ענין פון א'. דער מאמר. דף א'. אקעי. ויקרא אל משה וגומר.

די אותיות זענען גרויס, פארשידענע אותיות, דערנאך איז דא אותיות קטנות. איז א' דויקרא איז זעירא ס'איז א קליינער א', די ויקרא איז א קליינער א'. ובדברי הימים כתיב אדם באלף רבתי, דער אדם פון פון דברי הימים אדם שת די די די פון דברי הימים איז אדם איז באלף רבתי. ולהבין זה, וואס איז דאס אז דער ויקרא אל משה איז א קליינער א', און דער אדם איז א גרויסער א'. והנה, איז הייבט ער אן רעדן, וואס איז דער בפרט, וואס וואס איז געווען דער ענין המיוחד דער קריאה אל משה, וואס איז דער ויקרא אל משה, זאגט ער, הנה אמרו רז"ל במדרש, שטייט אין ויקרא רבה פרק א', ויקרא אל משה ולא כאברהם, ביי אברהם כתיב שטייט אויכעט ויקרא, מען האט אים גערופן, ווער האט אים גערופן אבער, ס'שטייט מלאך השם, א מלאך האט גערופן אל אברהם, המלאך קורא והדיבור מדבר. ברם הכא אמר הקדוש ברוך הוא אני הוא הקורא ואני הוא המדבר, שטייט ויקרא אל משה, שטייט נישט עס איז געווען דורך א מלאך, איז טייטשט אפ דער זוהר עס איז געווען אני הוא הקורא, דער אייבערשטער האט אים אליין, דער אייבערשטער אליין האט אים גערופן. וכן הוא בזוהר פרשת בלק ויקרא אל משה קלא דמלכא ולא על ידי שליחא אחרא. אויב אזוי איז די שאלה, צריך להבין לפי זה, למה לא נאמר ויקרא הוויה אל משה געדארפט שטיין בפירוש, אויב דאס איז דער גאנצער אויפטו פון ויקרא אל משה איז, וואס איז דער ספעציעלקייט פון דער ויקרא דאס איז געווען דורכן אייבערשטן דער ויקרא פון אברהם איז געווען דורך א מלאך דער ויקרא פון משה איז געווען וואס דער אייבערשטער אליין האט אים גערופן ולא על ידי שליחא האט ער געדארפט זאגן קלאר ויקרא הוויה אל משה ומדוע לא נזכר ומדוע לא נזכר כלל בפסוק מי היה הקורא וואלט ער געקענט מיינען אז ויקרא אל משה אזוי ווי אלעמאל שטייט ויקרא אין תורה אלעמאל שטייט ויקרא אין תורה איז דורך א שליח וואלט ער געקענט מיינען אז דער ויקרא אל משה פון אונזער פרשה איז אויך על דרך זה. האט די תורה געדארפט לכאורה קלאר אויסטייטשן אז דער ויקרא אל משה איז א ספעציעלער ויקרא, אז עס איז געווען ויקרא פון שם הוויה, פארוואס שטייט נישט ווער האט אים גערופן? גם צריך להבין, דבזוהר פרשת וירא קצא שטייט אין זוהר שטייט, דא שטייט עפעס א סתירה לכאורה, אלטער רבי ברענגט א סתירה, אז דא ערשט ברענגט ער פון מדרש פון ויקרא רבה און ער ברענגט פון זוהר פרשת בלק אז דער ויקרא אל משה איז געווען ממש פון אייבערשטן אליין נישט דורך א שליח, אין וירא שטייט אין זוהר אז ויקרא אל משה איז געווען יא דורך א שליח, יא דורך א מלאך. שטייט אין זוהר אין וירא ויקרא אל משה ולא קאמר מאן הוה אלא בכל הני מלאכא דברית הוה וכולא בקודשא בריך הוא אתמר מען דארף פארשטיין וואס דער זוהר זאגט, דער זוהר זאגט עפעס צוויי זאכן אז עס איז געווען יא דורך א מלאך מלאכא דברית וכולא בקודשא בריך הוא אתמר ווער האט עס געזאגט אדער דער אייבערשטער האט עס געזאגט די דיבור אבער די קריאה איז געווען דורך מלאך דברית דארף מען פארשטיין וואס איז לכאורה א סתירה. זאגט ער אזוי, והענין איז הייבט ער אן מסביר זיין וואס איז געווען דער תוכן פנימי פון ויקרא אל משה, וואס האט ער אים געדארפט רופן, עס איז נישט די ערשטע מאל אין חומש וואס דער אייבערשטער רעדט צו משה רבינו, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו שוין אין חומש שמות האט זיך אנגעהויבן, די פרשת מידי סיני, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו אסאך מאל האט ער גערעדט צו משה רבינו. מען געפינט נישט, דער אייבערשטער זאל אים רופן ויקרא אל משה, און עס הייבט זיך אן א נייער חומש, לאחרי מתן תורה, עס איז געווען אלע ענינים וואס דער אייבערשטער האט אויסגעלערנט תורה צו משה, אבער מיט אמאל זאגט ער ווייל דער אייבערשטער האט אים גערופן ויקרא אל משה. דער אלטער רבי רעדט וואס איז דער תוכן פנימי וואס דער אייבערשטער האט גערופן משה רבינו, וואס איז געווען דער ויקרא אל משה, זאגט ער אזוי, בפרט עס שטייט דאך אז עס איז דא א גרויסער חילוק צווישן משה רבינו און מיט אלע אנדערע נביאים, אז אלע אנדערע נביאים האבן געדארפט האבן א הכנה מיוחדת בכדי צו מתנבא זיין, זיי האבן געדארפט האבן גאנצענע זאכן, והיה כנגן המנגן, ס'איז געווען אמאל מ'איז געפאלן, ס'איז געווען דווקא ביינאכט, פארשידענע אופנים. משה רבינו איז עמד על עמדו האט נישט געדארפט האבן קיין הכנה, ווען פנים אל פנים דיבר השם יתברך כדבר איש אל רעהו, ווען ער האט נישט געדארפט האבן קיין הכנה, אזוי ווי ער שטייט האט דער אייבערשטער געקענט רעדן מיט אים, וואס האט געדארפט זיין א ויקרא? ויקרא דארף מען האבן אויף צו מזמין זיין צוגרייטן א מענטש אין א ספעציעלן מצב, ווען משה רבינו האט מדבר זיין צו רעדן צו שכינה איז געווען א א טבעית'דיגע זאך, ס'איז געווען א נארמאלע זאך, איז וואס דארף מען אנקומען צו א ספעציעלע ויקרא אל משה, און דערפאר זאגט ער אזוי. יעצט הייבט ער אן ווייזן וואס איז געווען דער תוכן מיוחד פון דער קריאה, והענין כי הנה לעיל מיניה כתיב, און אין די סוף פרשת פקודי שטייט ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד הוויה מלא את המשכן. דאס איז דאס איז א פלא'דיגע זאך, מען רעדט דאך וועגן משה רבינו וואס קיבל תורה מסיני, און ער איז געווען ארבעים יום און ארבעים לילה אויפן בארג, ער האט געהאט די גרעסטע גילוי שכינה, און אין פסוק שטייט אז לאחר בנין המשכן איז געווען אזא גרויסע השראת השכינה אז משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין, לא יכול משה לבוא מפני כבוד השם, וואס איז די פשט אין דעם? משה רבינו האט נישט האט שוין געזען גילוי אלוקות, שוין געהאט א מוראדיגע השראת אלוקות, האט נישט געקענט אריינגיין אין משכן? וואס איז דער פשט ולא יכול משה לבוא כי שכן עליו הענן, ער איז אריין בעב הענן, ביי מתן תורה איז ער אריין בעב הענן, איז וואס עפעס נישט געקענט אריינגיין צו צו די משכן? דער אלטער רבי מבאר אזוי, אז ס'איז געווען א גילוי, דער משכן איז געווען א גילוי מיוחד, א גילוי מיוחד וואס משה רבינו האט געדארפט האבן א ספעציעלער נתינת כח אויף צו אריינגיין אין משכן, וואס דאס איז דער ויקרא אל משה, אויף וויפיל ס'איז געווען תורה ביז יעמאלט, אבער אין דער גילוי, ס'איז געווען א גילוי מיוחד בשעת השראת השכינה אין משכן, וואס דער גילוי מיוחד ווערט אנגערופן הענן, כי שכן עליו הענן, און ס'איז אזא מורא'דיגער גילוי אז משה קען נישט אריינגיין אינצו, ולא יכול משה לבוא, און בכדי צו אריינגיין, אט דאס איז געווען דער ויקרא, ויקרא איז אויף צו אריינרופן משה רבינו, און געבן אים דעם נתינת כח, אז ער זאל קענען אנקומען און אריינגיין אין משכן. איז דער אלטער רבי רעדט וואס על פי איז עס א חסידות וואס איז דער געווען דער דרגה פון דער גילוי מיוחד פון משכן פירוש שכן עליו הענן וואס איז דער ענן וואס איז דער פשט א ענן הוא המשכת והשראת אור אין סוף ברוך הוא ממקום עליון ונורא מאוד שנאמר בו ישת חשך סתרו שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין שלא שייך בו שום גילוי השגה כי לית מחשבה תפיסה ביה כלל ואנת חכים ולא בחכמה ידיעא הוא היודע והוא המדע וכו' די שכן עליו הענן הייסט ענן בשעת ס'איז דא וואלקענס ווערט פינסטער. וואס מאכט פינסטער אין וועלט? אזוי ווי בשעת ס'נישטא קיין וואלקענס לייכט דער לייכט דער זון קען מען זען. בשעת ס'איז דא וואלקענס זענען זאכן וואס זענען מחשיך, זיי ברענגען פינסטערניש. אז מען זאגט בנוגע שכן עליו הענן איז דער דרגה פון אלוקות וואס הייסט, ס'איז דא א דרגה פון אלוקות וואס איז פינסטער. וואס מאכט פינסטער? ס'איז דא א גילוי אלוקות ווערט נתגלה אין אש, ס'איז דא א גילוי אלוקות ווערט נתגלה אין אנדערע אופנים, דער התגלות אלוקות פון, דער השראת אלוקות פון, פון ענן, פון א וואלקן איז א התגלות אלוקות וואס, וואס, וואס, וואס, וואס איז א פינסטערע סארט התגלות אלוקות, וואס, וואס מאכט א פינסטערניש, וואס מיינט דאס? דער אלטער רבי טייטשט אויס וואס מיינט דאס פינסטערניש, ולכן על זה נאמר ישת חשך סתרו, דער אייבערשטער מאכט אז ער באהאלט זיך אין פינסטערניש, חשך הוא דבר שאין נראה בו שום תפיסה והשגה כלל. דאס איז אזא מין סארט דרגה וואס איז העכער פון קיין שום תפיסה נישט, וואס מ'קען נישט האבן קיין שום השגה און תפיסה נישט אין דעם. און דאס ווערט אנגערופן חושך. דאס הייסט, ווי דער אלטער רבי טייטשט אין מער בפרטיות שפעטער, ס'איז נישט פינסטער ווייל ס'איז צו הויך פאר א מענטש צו דערגרייכן צו דעם. דאס קען זיין אמאל א ליכטיגע זאך, ס'איז א זאך וואס קען וואס מען קען עס פארשטיין, ס'איז א ליכטיגע זאך, ס'קען זיין, מען קען עס פילן און מרגיש זיין, נאר ווען דען פונקט דער מענטש געפינט זיך זייער ווייט פון דעם ענין, אבער דער ענין ווערט נישט אנגערופן פינסטער, ס'דא, דער אייבערשטער האט ביי זיך וואלקנס, ס'דא זיין אור און ס'דא זיין, ושכן עליו הענן איז דער איז א תואר אויף דער התגלות אלוקות פון משכן, דאס איז אזא מין סארט דרגה וואס איז א, ס'איז א דרגה פון חשך, ס'איז א דרגה וואס א נברא קען נישט צוקומען אהינצו, ס'איז נישט שייך עס קיין שום גילוי והשגה אין דעם מדרגה. דאס ווערט אנגערופן סובב כל עלמין, ס'איז העכער פון אלעס, לית מחשבה תפיסה ביה כלל, ס'איז נישט בגדר תפיסה והשגה. זאגט ער וביאור הענין הוא כי הנה אנו אומרים אתה קדוש ושמך קדוש, פירוש שגם בחינת שמו נשגב לבדו. קדוש הייסט וואס איז אפגעזונדערט, וואס איז מרומם. דאס וואס א נברא קען פארשטיין, דאס וואס א נברא קען מרגיש זיין, ווערט נישט אנגערופן קדוש. קדוש מיינט הבדלה, אָפּגעזונדערט, איז זאָגט מען אין דער מהד', דאָס וואָס אלוקות איז אָפּגעזונדערט פון וועלט, איז און ס'איז העכער פון אַ מענטשן, ברוממות און בהבדלה פון אַ מענטשן, איז דאָ צוויי דרגות, אין דער קדוש פון אלוקות איז דאָ אתה קדוש און ס'איז דאָ שמך קדוש. אַזוי זאָגט מען אַז דער אייבערשטער אַליין איז מרומם און מתנשא מימות עולם, ער אַליין איז מרומם און איז אַ סך העכער פון וועלט, אָבער דערנאָך איז דאָ וואָס ער איז דאָך מתלבש און מתגלה אַז אַ נברא קען יאָ האָבן אַ תפיסה והשגה אין אים, דאָס זאָגט מען אַז סיי אין אתה איז אתה איז קדוש און אויך שמך איז קדוש. וואס איז די חילוק פון דער קדוש פון אתה און דער קדוש פון שמך, צוויי באזונדערע קדוש'ס? זאגט ער פירוש, גם בחינת שמו הוא נשגב לבדו, שאין ערוך לעולמות עם שמו יתברך כלל, עד שהוא יתברך קדוש ומובדל מעולמות, רק הודו וזיוו של שמו נמשך על ארץ ושמים. אויכעט דער התגלות ד, דער דרגה פון שמו של הקדוש ברוך הוא, נאר די הארה פון אייבערשטן, דער ענין האור, ענין הגילוי, שמו ווערט אנגערופן ענין האור, ענין הגילוי. דאס איז אויכעט מרומם ונשגב, אבער דאס איז נישט חשך. סאו אפילו אין ווען מ'רעדט גילוי אלוקות, נישט די ענין פון חשך וואס דער אייבישטער ישת חשך סתרו, ישת חשך סתרו איז וואס אלוקות התגלות אלוקות איז השראת אלוקות דורך א וואלקן וואס דער אייבישטער קומט אן אין אופן פון א וואלקן דאס איז פינסטערניש ישת חשך סתרו וואס דער אייבישטער באהאלט זיך אין פינסטערניש דאס איז אלץ אין אתה שמו איז א ענין פון גילוי און אויכעט דער התגלות אלוקות אור אין סוף ברוך הוא איז אויכעט א ענין וואס וואס איז העכער פון השגה ס'איז דא א מדריגה פון גילוי אלוקות וואס א נברא איז א מוגבל. ס'איז דא וואס דער אייבערשטער איז זיך מסגלה און און און דער אייבערשטער איז אין סוף, דער גילוי זיינער איז אין סוף, וואס א נברא וואס איז מוגבל קען נישט קען נישט מרגיש זיין און משיג זיין דער גילוי. און דאס איז אלץ נאך נישט דעם ענין פון חשך, חשך איז נישט וואס איז צו הויעך פון א נברא צו דערגרייכן, דאס איז א ענין פון חשך, א ענין וואס אינו בגדר גילוי כלל, ס'האט נישט צו טון צו גילוי בכלל. מוז זען ווי דער אלטער רבי טייטשט ספר סיני ווערן. דהיינו אור הבעל ר הקודם וואס איז אך פירוש פירוש אתה קדוש דהיינו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שלמעלה מבחינת שמו הרי אפילו בבחינת זיו והוד לא היו עולמות יכולים לקבל ממנו כלל. דאס איז די דרגה פון חשך. אמאל זאגט מען עס שטייט אז אז שטייט אין חסידות ברענגט זיך אראפ אסאך אז ס'דא דריי אופנים פון א מקיף ברענגט זיך. ס'דא דריי דרגות אין אין אין סתם א מען זאגט אז א מענטש, סתם א רב לערנט עפעס א שכל מיט א תלמיד, ער לערנט עס, ער לערנט עפעס אויס צו א תלמיד, און דער תלמיד פארשטייט וואס דער רב זאגט אים, און דער רב אבער, וואס די גאנצע זאך פון א רב מיט א תלמיד, אז דער רב איז דאך העכער פון דער תלמיד, בשעת דער רב גיט עפעס צו פארשטיין צום תלמיד, איז אלעמאל דא עפעס אין דעם שכל וואס דער רב גיט איבער צום תלמיד עפעס טיפער וואס איז העכער פון דער תלמיד. איז א תלמיד אלעמאל בשעת ער הערט פון דער רב אויף וויפיל ער פארשטייט פילט ער אלעמאל אז ס'איז דא עפעס טיפער וואס דער רב האט אים וואס ער האט נאך נישט תופס געווען. דער תלמיד פילט און א מענטש זעצט זיך אוועק ביי א גמרא אמאל מען קען אמאל מרגיש זיין אז ס'איז דא עפעס א עומק אין דער סוגיא וואס ער איז נאך אלץ נישט דערגאנגען צו דעם איז ער האט נאך נישט פארשטאנען דעם עומק ער האט נישט פארשטאנען די עומק ער האט נאך נישט גענומען דעם ענין ער פארשטייט עס נאך נישט אבער ער ווייס אז ס'ליגט אין דעם א טיפקייט. ווי ווייסט ער אז ס'ליגט אין דעם א טיפקייט ווייל ער איז מרגיש דעם עומק ביי זיך. אמאל איז דא א מענטש קען מרגיש זיין א ענין וואס איז העכער פון אים אבער ער איז מרגיש אז ס'איז דא אין דערויף עפעס. דאס הייסט אין לשון חסידות הייסט עס מקיף הקרוב. מקיף הקרוב הייסט אז ס'איז א ענין פון מקיף ער האט נאכנישט פארשטאנען ס'איז העכער פאר אים אבער ער פילט דאס אליין וואס איז העכער פאר אים פילט ער דאס. ער פילט אז ס'איז דא עפעס העכער פאר אים. אזוי נארמאל א מענטש פארשטייט דאס וואס ער פארשטייט, דאס וואס איז העכער פון זיין פארשטאנד נעמט ער עס נישט. איז די מעשה נישט ס'דא דא עניינים העכער פון פארשטאנד וואס דער מענטש פילט אז ס'ליגט אין דעם א עומק. דערנאך זאגט מען אז ס'דא א ענין פון מקיף הרחוק, מקיף הרחוק הייסט אז ס'איז אזא טיפקייט וואס דער מענטש ס' ס' ס'איז אסאך העכער פון דער מענטש אז ער קען אז ער קען אפילו נישט ער ער ער איז בכלל נישט מרגיש אז ס'ליגט אין דעם עפעס. דא אמאל אזא אזא טיפער ענין אז א מענטש לערנט לערנט די סוגיא פון די גמרא און ער איז בכלל נישט מרגיש אז ער איז בכלל נישט מרגיש אז עס ליגט אין דעם א טיפקייט, ווייל דער טיפקייט האט אינגאנצן קיין שייכות נישט צו אים, עס איז זייער ווייט פון אים, איז דעם ענין דאס דאס איז בכלל נישט בגדר אז דאס הייסט אין דעם ערשטן אופן, למשל א רב לערנט מיט א תלמיד איז אויך דער עומק אויך דער עומק פון דער ענין שטייט באופן כזה וואס דער רב גיט עס איבער צום תלמיד, דער תלמיד נעמט אויך דער עומק וואס איז העכער פאר אים. אבער ס'איז דא א מדריגה פון עומק פון דער שכל הרב וואס דאס קומט בכלל נישט אן צום תלמיד. דאס איז באין ערוך העכער פאר אים, ער קען אפילו נישט מרגיש זיין אז ס'איז דא א טיפקייט. ס'איז אינגאנצן נישט נישט בערכו. אבער אף על פי כן, ס'איז נישט בערכו, אבער דער ענין אליין איז א ענין פון א שכל, ס'איז א ענין פון א סברא. דאס וואס דער תלמיד קען עס נישט נעמען און ער קען אפילו נישט מרגיש זיין דעם עומק פון דעם ענין, מיינט נישט אז די ענין איז א איז א איז ס'איז א ענין פון פארשטאנד, ס'איז א ענין וואס קען גענומען ווערן אין כלים. ס'איז א ענין פון גילוי, פונקט דער גילוי איז באין ערוך העכער פאר אים, אז ער פילט ער קען אפילו בכלל נישט ער קען אפילו נישט תופס זיין אז ס'ליגט אין דעם א עומק, אבער ס'איז א ענין פון עומק, ס'איז א ענין פון שכל, ס'איז א ענין פון תפיסה, מ'קען עס פארשטיין, פונקט, ער איז זייער ווייט פון דעם. ער זאגט, דאס איז אלץ נאכנישט דעם ענין פון חשך, דאס איז אלץ ער אלץ דרגות פון מקיף אין אור, די אלטע רבי ישת חשך סתרו איז א ענין וואס איז בכלל נישט בגדר גילוי, ס'איז דא אזעלכע עניינים וואס וואס וואס קען זיך קענען זיך נישט ארויסגעבן בכלל אין א אופן פון גילוי, ס'איז א אנדערע סארט ענינים. און ער ברענגט א משל דא אין מענטשן געפינט מען אז א מענטש וויל מסביר זיין א מענטש איז מסביר עפעס איז ער נוצט ער די הענט אויכעט עס איז נישט יעדע מאל נישט יעדע מאל מ'נוצט די הענט איז דאס מתאים מיט דעם נמשל אמאל נוצט מען גלאט די הענט ווייל ווייל איך ווייס ווייל דער מענטש רעדט איז רעדט ער מיט אלע מיט אלע מיט אלע תנועות זיינע כל עצמותי תאמרנה. אבער ס'איז דא אמאל א אמת'ע רב און תלמיד, אז דער רב האט עפעס א ענין שבאין ערוך וואס ער וויל איבערגעבן צו די תלמיד, איז ס'דא וואס דער רב קען מלבש זיין זיין הרגש זיין השגה אין אותיות, קען עס מגדיר זיין אין ווערטער אז דער תלמיד זאל עס פארשטיין. ס'איז דא אבער א געפיל, א געוויסער ענין וואס וואס דער רב וויל איבערגעבן צום תלמיד, וואס דער רב קען עס נישט מלבש זיין אין אותיות, ער קען עס נאר איבערגעבן, ער גיט, ער גיט עס איבער מיט די תנועת ידיים גיט ער איבער אזא מין סארט ענין, וואס מיט אותיות און, און, און, און, און השגות וועט ער קיינמאל נישט קענען איבערגעבן צו די תלמיד, כ'ווייס נישט צי מ'האט אמאל מרגיש געווען אזא ענין, דא אמאל מיט, מיט תנועת פנים פון דער רב, מיט, מיט תנועת ידיים גיט ער איבער א געוויסער דקות, א געוויסער איידעלער הרגש אין דעם ענין, ס'איז נישט קיין הרגש, דאס איז א ענין וואס קען קיינמאל נישט נתגלה ווערן, נתלבש ווערן אין השגה. ס'איז נישט א ענין פון פון פארשטאנד וואס קען נתקבל ווערן אין השגה. ס'איז א געוויסער דערהער אין דעם ענין וואס וואס מיט ווערטער אליין וועט מען עס קיינמאל נישט קיינמאל נישט נעמען. כ'ווייס נישט צו מ'האט א גוטער השגה, א דוגמא אויף דעם. כ'ווייס נישט צו מ'האט אמאל מרגיש געווען אזא ענין, אבער ס'איז דא אזא אזעלכע עניינים וואס אז אז עס שטייט אין חסידות, די אלטער רבי ברענגט אין לקוטי תורה, טאקע אין פרשת ויקרא אביסל ווייטער, אז אין די תגים, ס'איז דא אותיות התורה און דערנאך איז דא די תגים. אין די תגים פון אותיות איז דא אזא גילוי, אזא, נישט א גילוי, ס'איז אן אור וואס איז נישט בגדר גילוי, א אור וואס איז בגדר גילוי קען עס נתגלה ווערן, נתגלה ווערן איז עס קען אנקומען אין אותיות, ס'קען זיך ארויסגעבראכט ווערן, ס'קען נתלבש ווערן אין אותיות, מ'קען עס פארשטיין, ס'קען, ס'קען עס, ס'קען עס, מ'קען עס אויסרעדן, ס'איז דא אזעלכע עניינים וואס איז נישט אז מ'קען עס נישט אויסרעדן ווייל זיי זענען צו הויך, ווייל דער מענטש איז צו נידריג. ס'איז נישט בגדר אויסרעדן, ס'זענען אנדערע סארטן עניינים. ס'איז עניינים וואס מ'קען נישט נעמען דורך גילוי, גילוי'דיגע עניינים. מ'קען עס נעמען דורך, נאר דורך עניינים פון העלם, עניינים פון הסתר. און דאס ווערט נתלבש אין תגים. דאס איז עניינים בעצם וואס זענען העכער פון השגה. יו מאסט עקספיריענס די ענין. אבער אמאל קען זיין ווייל פשוט די שכל, פשוט די הבנה.

ענינים וואס קענען נתלבש ווערן אין תפיסה, מען קען עס איבערזעצן, דאס זאכן וואס אויב דו האסט עס אליין האסטו דאס, איבערגעבן קען מען נישט. דאס איז דאס איז נישט ענינים פון דאס דאס איז נישט ענינים פון גילוי, דאס איז ענינים דאס ווערט אנגערופן אזעלכע ענינים זענען ענינים נעלמים וואס קענען נישט ארויסגעבן דורך גילוי. ס'דא אמאל דער רב האט א געוויסער געפיל אין דעם ענין וואס ער וויל איבערגעבן צום תלמיד. עס איז דא חלקים פון דער שכל, פון דער ענין וואס דער רב איז מרגיש, וואס ער קען ער קען עס מסביר זיין צום תלמיד, ער קען עס געבן צו פארשטיין, ער קען עס מסביר זיין, געבן משלים אויף דעם, דוגמאות אויף דעם, און אין דעם גופא איז דא א תלמיד, א נידעריגערע תלמיד, וואס ער קען נעמען נאר א געוויסער חלק פון וואס דער רב איז מסביר, און א העכערע תלמיד קען נעמען טיפער וואס דער רב איז מסביר, און ס'קען זיין אז דאס וואס דער העכערע תלמיד נעמט, די טיפקייט וואס דער העכערע תלמיד נעמט, איז דער קלענערע תלמיד האט בכלל נישט קיין שייכות צו דעם וואס דער העכערע תלמיד נעמט. ער קען אפילו נישט מרגיש זיין אז ס'איז דא אזא עומק אין דעם ענין, ער ווייסט בכלל נישט אז ס'איז דא א טיפקייט, אבער דאס אלץ איז עניינים זיינען בגדר ער קען עס, מ'קען עס מסביר זיין. ס'איז דא אבער אזא געפיל וואס אויב מ'האט געזען ווי דער רב גיבט איבער דעם ענין, מ'האט געזען זיין חיות, מ'האט געזען זיין קאך, האט מען דעם ענין. אז מ'האט עס נישט געזען, קען מען דאס נישט איבערגעבן. מ'קען נאכמאכן ווי דער רב האט עס געמאכט, וועט עס נישט ארויסגעבן אויך נישט. נאכמאכן ווי יענער האט עס געמאכט, וועט עס אויך נישט ארויסגעבן דעם ענין. דאס איז דאס איז א אמת'ער געלעבט. א רב לעבט דורך דעם ענין, אויב מ'האט עס, דאס גיבט זיך נישט ארויס אויכעט, אין די תנועת הידיים איז דא עפעס וואס וואס וואס מען קען קיינמאל נישט, עס איז נישט בגדר תפיסה בכלל, און דער וואס האט עס געזען וועט עס נישט קענען איבערגעבן צו א צווייטן, אויב מ'האט עס געזען האט מען עס געזען, אז מען האט נישט געזען האט מען נישט געזען, אין מה לעשות, מען קען גארנישט נישט טון וועגן דעם, ס'איז דא דאס איז דא אזעלכע עניינים, וואס מיט תנועת הידיים, פארוואס דווקא מיט תנועת הידיים, און ווי דער תנועת הגוף זיינער, ווייל ס'איז נישט נישט קיין כלים צו גילוי, איז דארטן ווערט נתלבש דאס איז חשך סיסרא, העכערע סארטן עניינים. אבער דער אלטער רבי רעדט דא, רעדט דער אלטער רבי עניינים וואס א ישת חשך סתרו אין אין משכן איז געווען התגלות אלוקות פון די בחינה פון כתר שלמעלה, כתר עליון. כתר עליון די מדריגה איז די מדריגת הסובב פון אלוקות. ער רעדט סובב האמיתי, נישט סובב וואס וואס א העכער גילוי. אמאל רעדט זיך סובב זייער א העכער גילוי. דא רעדט ער דער אתה קדוש דאס הייסט.

אוי דער אלטער רבי זאגט, כותב דער שרי בזכרון המעטות, זאגט ער רע"מ פרשת פנחס איתא דישת חשך סתרו הוא כתר עליון, ועל זה על המשכה זו נאמר כי שכן עליו הענן, דאס איז שכן, דאס איז דער ענן, ענן איז א וואלקן וואס מאכט פינסטער, און דערפאר ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים, איז דארטן רעדט זיך אלץ ענן וערפל סביביו צדק ומשפט, דאס איז דאס אין דעם זעלבן קאפיטל, איז דארטן רעדט זיך התגלות אלוקות, די השראת אלוקות ווי אלוקות קומט אין אופן פון חשך, פינסטערניש, דאס ווייזט אויף דער מדריגה פון אלוקות וואס איז העכער און נישט בגדר תפיסה בכלל, אין אופן פון פינסטער. אה, וואס איז דער כבוד הוויה מלא את המשכן? דא, דא, דא ליגט א צווייטע זאך. דערנאך שטייט, שטייט אזוי, לא יכול משה לבוא אל אהל מועד, פארוואס? כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, וואס איז דער כבוד השם מלא את המשכן? זייער אינטערעסאנט דאס וואס דער אלטער רבי זאגט דא. איז דאס וואס שכן עליו הענן אליין, דאס איז נאך נישט די פראבלעם, דאס דאס איז איין שלב, וואס איז דער וואס וואס איז געווען די שוועריקייט אויף צו אריינגיין, זאגט ער נאך א זאך, וכבוד השם מלא את המשכן, וואס איז כבוד השם מלא את המשכן? די ענין כבוד השם מלא את המשכן הנה פירש בזוהר פרשת נח וריש פרשת ויקרא איז זייער אינטערעסאנט, דאס שטייט מאי מלא ולא מילא, געדארפט שטיין כבוד השם האט אנגעפילט מילא את המשכן, וואס איז די פשט כבוד השם מלא את המשכן? משמע כבוד השם גופא איז געווען זייער פול. כבוד השם איז געווען זייער פול, און וואו איז דאס געווען פול? אין משכן. ס'האט געדארפט שטיין אז כבוד השם האט אנגעפילט דער מקום המשכן, כבוד השם מילא את המשכן, נישט כבוד השם מלא את המשכן, וואס מיינט דאס? ולא מלא מאי מלא ולא מילא, אלא מלא ודאי דאתמליא מכולא. ס'האט זיך אנגעפילט געווארן פון אלץ, וואס מיינט דאס? זאגט ער אזוי, והענין דאי כפשטיה דקרא שכבוד השם מלא למשכן אם כן מילא מיבעי ליה. זיי א פירוש אויף שבחינת הכבוד מילא את המשכן, אבל מדכתיב מלא משמע עוד זאת, נאך א ווארט, שבחינת כבוד השם נתמלא ונתמלא ואחר כך נמשך ונתגלה כבוד השם שבבחינה זו במשכן. דאס איז פריערדיגע, ס'איז דא כבוד השם אן א מילוי, ס'איז דא כבוד השם ווי ער איז נישט פול אנגעפילט, און דער כבוד השם וואס איז אנגעקומען אין משכן איז געווען א כבוד השם וואס איז געווען אנגעפילט. וואס מיינט דאס? איז כבוד השם איז דאס איז דאס נישט די מדריגה פון כתר, כבוד השם איז ממלא כל עלמין, כבוד השם איז דער מדריגה פון אלוקות וואס קען יא נתלבש ווערן און נתגלה ווערן צו א נברא. דאס איז כבוד השם, די מדריגה פון ממלא כל עלמין. כבוד השם איז דער מדריגה וואס א נברא קען יא האבן א השגה אין דערויף, דאס איז קען יענעם מסביר זיין. און דער כבוד השם איז געווען פול מיט די מדריגה פון כתר עליון. דאס איז געווען דער אויפטו דא. אלעם, דער מדריגה פון כתר שלמעלה איז אלעמאל דא. און ס'איז דא א מדריגה פון חשך. דער אויפטו פון משכן איז געווען אז דער מדריגה פון כתר איז נתמלא געווארן, איז אנגעפילט, איז אנגעקומען בפנימיות אין די מדריגה פון ממלא כל עלמין. דאס איז געווען דער אויפטו. צוזאמען. דאס הייסט אז מען גייט א הרגש פנימי אין סובב כל עלמין. דאס איז דער ענין. דער אויפטו פון משכן איז אז א איד זאל האבן א תפיסה פנימית, א תפיסה פנימית אין א מדריגה פון כתר פון חשך פון אלוקות. דאס איז דער ענין פון סובב כל עלמין. לאמיר אנדערש זען ווי דער אלטער רבי זאגט עס, והענין כי פירוש כבוד השם היינו בחינת ממלא כל עלמין. כבוד היינו זיו יקריה. כבוד איז זאגט א מענטש, א מענטשנ'ס כבוד מיינט עס דער דער דער דער. ווי ווי זאגט מען דער א זעעוודיקער ליכט כבוד מען זאגט א מענטש איז א בכבודיקער מענטש מען זעט ליכטיקערהייט זעט מען זיין גרעסקייט מען זעט מען זיין זיין זיין פראכט חושך איז פארקערט חושך קען מען נישט זאגן כבוד דאס איז פינסטער כבוד מיינט וואס וואס מען זעט ווי מען זעט זיין רייכטום ער איז זיך מגלה. ס'לייכט זיין, זיין כבוד לייכט זיין, זיין זיין העכקייט איז איז איז בהתגלות, דאס איז ממלא דאס איז ממלא כל עלמין, שהיא בחינת מידת מלכותו יתברך, און דאס איז די מדריגה פון מלכות, וואס איז די מדריגה פון מלכות? אז דער ענין פון דאס וואס איז אלוקות איז בהתגלות צו א נברא, דאס הייסט מלכות, מלכות איז ווי דער אייבישטער איז מתגלה צו א נברא, וואס דאס איז אנגערופן חכמה תתאה שהיא מקור דבי"ע, חכמה תתאה הייסט וואס מען קען האבן א השגה די השגה וואס א נברא קען האבן, א השגה וואס קען נמשך ווערן, א ענין פון שכל והשגה וואס קען נמשך ווערן אין אופן פון תתאה וואס א נברא קען עס אננעמען, חכמה תתאה. און דאס איז מקור דבי"ע. אך, אה. וואס איז די פשט אין כבוד הוי' און דאס איז כבוד השם אליין. כבוד השם אליין אן מלא איז די מדריגה פון ממלא כל עלמין, חכמה תתאה. שורשו ומקורו, וואו איז דער שרש און מקור אויף ממלא כל עלמין, דאס איז בחינת חכמה עילאה שהוא נקרא כבוד עילאה. ובו השראת אין סוף ברוך הוא ממש, שעל זה נאמר הראני נא את כבודך.

וזהו פירוש וכבוד השם מלא, די פירוש הזה שהכבוד נתמלא ממקורו מבחינת כבוד עילאה, און דערנאך, דאס הייסט דער אויפטו דא איז אז ס'זאל נמשך ווערן סובב כל עלמין, ס'זאל זיין א חיבור פון ממלא כל עלמין מיט סובב כל עלמין, א חיבור פון דער נברא'ס השגה, זאל נתאחד ווערן וואס איז העכער פון בגדר השגה פון דער נברא, מיט שורש הנברא, און ווי איז דאס דורכדעם וואס איז געווען שוכן עליו הענן. דאס זאגט וזהו פירוש כבוד השם מלא, די פירוש הזה שהכבוד נתמלא ממקורו בחינת כבוד עילאה, והיינו לפי ששכן עליו הענן על המשכן שהוא המשכת בחינת מקיף עליון ועל ידי זה נמשך גם כן התגלות סובב כל עלמין בממלא כל עלמין בבחינת אור פנימי והשם מלא את המשכן ממש. די אלטער רבי רעדט ווייטער אין אריין פארשידענע פרטים אין דעם אין די צוויי עניינים, אמאל רעדט די אלטער רבי אזוי אבער ווי ער טייטשט עס אפ דא אין דעם אין דעם קטע טייטשט ער עס אפ אזוי, ס'איז געווען אין משכן איז געווען דער חיבור פון סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, דער כח אויף דעם איז געווען ווייל ס'איז געווען דער התגלות פון ישת חשך סתרו. ישת חשך סתרו איז געווען דער מצד דעם וואס אין משכן איז געווען די התגלות פון חשך של הקדוש ברוך הוא וואס די אייבישטער איז העכער פון גדר השגה, האט זיך דאס אויסגעדריקט צו דעם אז ס'איז געווען א חיבור הפכים, אז ס'איז געווען א התגלות אין וועלט אין בי"ע, וואס איז נתגלה געווארן אין בי"ע? ס'איז געווען א התגלות אין בי"ע פון א מדריגה וואס איז נאך העכער פון בי"ע, פון חכמה עילאה, און דאס איז נתלבש געווארן באופן פנימי אין נבראים. דאס איז דער מדריגה פון אלקות וואס איז חכמה עילאה, וואס איז בדרך כלל דאס דאס איז דער שורש און מקור פון חכמת התורה, אבער דאס איז בכלל נישט בערך חכמת התורה, דאס איז נתלבש און נתגלה געווארן באופן פנימי. ווי קען דאס זיין אז א זאך וואס איז וואס איז העכער פון השגת הנברא זאל נתלבש ווערן באופן פנימי, אין דער נברא איז דאס געווען דורך שכן עליו הענן. דאס איז און דערפאר איז לא יכל משה לבוא אה דא דאס איז די פשט ולכן ולא יכל משה לבוא אל המשכן כי לא היה ביכולתו לקבל מבחינה זו דישת חשך סתרו שלמעלה מאד הגם שבהר סיני נאמר ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר תירץ בזהר פרשת ויקרא דתרי עננא הוה דער אלטער רבי טייטשט דא נישט אויס דער משכן דאס רעדט זיך אלעמאל אז שטייט ביום חתונתו זו מתן תורה ביום שמחת לבו זו בנין בית המקדש בכל אופן דאס בנין המשכן דער מתן תורה איז געווען א התחלה ווען איז געווען די השראת השכינה באופן קבוע אין וועלט איז דאס געווען דורך די משכן מתן תורה איז געווען א א התגלות אן איינמאליגע זאך וירד הוי' על הר סיני ווען איז נתגלה געווארן אלקות באופן קבוע אין וועלט די עיקר השראת השכינה איז געווען אין משכן. בית המקדש, און דער אלטער רבי רעדט אז אין בית המקדש איז נתגלה געווארן א העכערע ענין, ווייל סוף כל סוף איז מתן תורה נתגלה געווארן אלוקות באופן וואס איז נישט געווען שייכות צו וועלט, דער ענין איז נישט נקבע געווארן אין וועלט, דער ענין, עס איז נישט געווען א דירה אין וועלט, ווייל דארטן איז געווען בהתגלות עננו של הקדוש ברוך הוא, ס'איז געווען, וועלט אליין איז געבליבן ווי וועלט איז געווען פריער, ס'איז געווען א, ס'איז געווען א איינמאליגע זאך אז ס'איז נתגלה געווארן די מדרגה פון ישת חשך סתרו, האט משה רבינו נישט געדארפט אריינגיין אין דעם. די אויפטו פון משכן איז געווען אז ס'איז געווען א מקום קבוע דא אין וועלט, א בנין קבוע דא אין אונזער וועלט, וואס דארטן איז נתגלה געווארן אט די הויכע גילויים פון אלוקות, איז משה רבינו האט געדארפט אריינגיין באופן פנימי די גילויים, ולא יכול משה לבוא הייסט, דא איז געווען א ענין וואס ער האט געדארפט אריינקומען, ער האט געדארפט אריינקומען אין דעם אוהל מועד, אוהל מועד איז געווארן איז געווארן איז געווארן א איז געווארן א משכן אין וועלט, ס'איז געווארן ס'איז געווארן א שטוב פון אידן, א איד דארף דארטן אריינגיין דאס דארף ווערן זיין שטוב. און דאס איז געווען ולא יכול משה לבוא, אזא מוראדיגער גילוי פון איז א חיבור פון הפכים, פון סובב כל עלמין און ממלא כל עלמין, איז נישט געווען שייך אז א נברא, ווי קען א נברא אריינגיין אהינצו? מתן תורה רעדט זיך אז ס'איז נתגלה געווארן איין מאל, אבער נישט א מענטש זאל לעבן מיט דעם טאג טעגליך, נישט אז ס'איז געווארן א חלק פון דער, דאס איז נישט געווארן דער צענטער פון אידן מתן תורה. דאס איז געווען, משכן איז געווען דער צענטער פון אידן, דאס איז געווען דער פלאץ וואו עס איז געווען השראת השכינה, א איד האט געוואלט זיך נתעורר ווערן, דינען דעם אייבערשטן, גייט מען אין משכן, מען וויל ברענגען א קרבן תודה, גייט מען אין משכן, דאס הייסט דער פארבונד פון איד מיטן אייבערשטן איז געווען דורך דעם משכן, דאס איז געווען זיין פארבונד קבוע, וואס פאר א פלאץ איז געווען דער משכן? אזא מין סארט התגלות פון אלוקות וואס איז בכלל נישט בגדר וואס א נברא קען האבן א צוטריט אהינצו. איז אַז ס'איז אַ איינמאָליקע התגלות, אַן איינמאָליקע זאַך, אַז ס'איז איין זאַך. דאָ רעדט זיך, אַז משה זאָל קענען אַריינגיין און דינען דעם אייבערשטן באופן קבוע אין אַזאַ אופן. משה רבינו רעדט דאָ, מען רעדט אויף כלל ישראל, מען זאָל קענען אַריינגיין און דינען דעם אייבערשטן טאָג טעגליך אין דער משכן. וואָס איז דער משכן? אַ זאַך וואָס אַ נברא האָט בכלל נישט קיין צוטריט אַהינצו. ער האָט געדאַרפט זיין אַ ספּעציעלע זאַך. און לא יכול משה לבוא אל המשכן. לבוא הייסט, דער אלטער רבי טייטשט שפּעטער, ער האָט געדאַרפט, ער האָט געדאַרפט אַריינגיין אין משכן. ער האָט געדאַרפט אַריינגיין, ער האָט נישט געקענט אַריינגיין. מ'קען, מ'קען, התגלות מתן תורה איינמאליגע זאך איז איין זאך, אבער אריינגעבן באופן קבוע, ארייננעמען אין זיך דעם ענין אז ס'זאל זיין א השראת השכינה באופן קבוע אין אזא מין סארט אופן נישט געווען שייכות. און דער פאר איז געווען ווי אזוי דאס געווען צו בית ולכן נאמר ויקרא אל משה, וואס איז געווען די. הא? וואס איז דער חילוק פון דעם מיט מקום למעלה מן המקום צוזאמען? מסתמא איז דא חילוקים, און דאס איז געווען בכללות אין משכן, נישט נאר אין דווקא אין איך ווייס נישט דער אלטער רבי טיילט אין דעם ענין גופא מסתמא איז דא חילוקים פון ווי עס איז געווען קודש הקדשים און ווי עס איז געווען אין די אין היכל און די אנדערע חלקים, איך ווייס נישט. מקום למעלה מן המקום. אז ס'איז יא? ניין אבער זאגט ס'געווען דעת רוב בכח וואס איז דאס אריין געבן באופן פנימי מצד דעם וואס ס'געווען ס'געווען דער שכן עליו הענן. כ'ווייס נישט צו ס'ווער באזונדער איז ס'געווען אין משכן איז געווען א חיבור פון סובב און ממלא ווי איז געווען דער ענין פון סובב וממלא דורך שכן עליו הענן איז דאס וואס אין משכן איז געווען דער התגלות פון דעם ענין מיינט נישט אז א נברא האלט מיט דעם. עס מיינט נישט. כ'ווייס נישט וואס, נישט אז א נברא האט דאס אנגענומען איבער זיך באופן פנימי. ס'מיינט נישט אז ביי אידן יעמאלט איז אין זייער שכל געווען געווען באופן פנימי די דרגא פון סובב כל עלמין. אינעם משכן איז געווען בהתגלות אז דער ענין אלוקות וואס סובב וממלא קומען צוזאמען. ס'דא דער אין סוף פון אייבערשטן און ס'דא ספירות לאמיר זאגן פון אייבערשטן. און די השגות פנימיות פון אלוקות, און אין משכן איז געווען דער התגלות פון אין סוף צוזאמען מיט מיט עניינים פנימיים, אבער דערנאך דארף עס א נברא אריין נעמען אין זיך, אז ער זאל טאקע הערן אין זיין פנימיות דער אין סוף, דאס דארף א דאס דארף א נברא אריין גיין אין משכן, דאס איז נישט געווען אין משכן מצד עצמו. כבוד השם, עס זאגט צוויי זאכן, כבוד השם מלא את המשכן. אין דער משכן איז געווען דער ענין פון התגלות אלוקות אין א אופן פון חיבור הפכים, סובב וממלא. איצטער, א מענטש זאל זיך האלטן דערביי. א מענטש זאל האלטן דערביי אז אין זיין מח זאל לייכטן באופן פנימי דער אין סוף של הקדוש ברוך הוא, דער אין סוף שלמעלה.

ניין, דער דריטער ערשטער טאג אין פרשת ויקרא און אנהייב ראש חודש ניסן איז געווען דער ולא יכול משה לבוא כי שכן עליו הענן, דערנאך האט ער ויקרא משה. ולכן נאמר ויקרא משה, פירוש ענין קריאה זו היינו הארה והשפעה למשה כדי שעל ידי זה יוכל לעלות ולבוא לאהל מועד וכן פירש ב בעשרה מאמרות, ווי שטייט זאגט ער דארט, וואס איז די פשט ויקרא? דהנה פסוק וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש תרגום יונתן ומקבלין דין מן דין ואומרין קדיש שתרגם ענין קריאה קבלה וואס איז די פשט וקרא זה אל זה אז מען זאגט וואס האט אין סידור די קדושה די פשט וקרא מיינט אז מען איז מקבל איינער פון צווייטן וקרא זה אל זה הייסט אז איינער איז אינטערעסאנט נישט אז איינער משפיע צום צווייטן וואס מען איז מקבל זה מזה קריאה קבלה שהוא על ידי המשכה שממשיכים זה לזה וכל אחד מקבל המשכה זו, והדין עמו, דאי אפשר לפרש כפשוטו, אם כן אין לזה הבנה. יא. על זה. טייטש וקרא מיינט ער מקבל. אי אפשר לפרש כפשוטו, אם כן אין לזה הבנה, למה צריך מיכאל לקרוא לזה גבריאל בשעה שאומר קדוש וכן גבריאל למיכאל, אלא הענין כי פירוש קריאה זו הוא ענין קבלה שמקבלים זה מזה, על ידי המשכה והשפעה מזה לזה. והיינו שעל ידי זה יוכל לומר כל מלאך ג' פעמים קדוש. אלטר רבי טייטשט, דאס איז דרך אגב באמת. אדער ויקרא מיינט אז ער האט מקבל געווען, ויקרא אל משה מיינט אז משה האט מקבל געווארן, אז ער האט מקבל געווען עפעס, מ'האט ממשיך געווען צו משה'ן א ענין, דאס איז ויקרא, מ'האט ממשיך געווען צו משה'ן א ענין און משה האט עס מקבל געווען. דער אלטער רבי הייבט אן זאגן וועגן ויקרא אל משה,

איז משה רבינו געווען נידריגער פון דעם הייסט עס האט מען געדארפט ממשיך זיין צו אים אז ער זאל ווערן א כלי צו דעם ענין בכדי ער זאל קענען אריינקומען אין דעם ענין פון שכן עליו דארף מען ממשיך זיין צו אים אז ער זאל ווערן א כלי צו דעם און וואס דארף מען ממשיך זיין צו משה רבינו ער זאל האבן א נתינת כח אריינגיין אין דעם ענין איז דערפאר האט מען געדארפט ממשיך זיין אן א', אבער נישט א א' ווי די א' שטייט בגדלות, ווייל ווי די א' שטייט בגדלות איז דאס העכער פון משה רבינו, האט ער געדארפט ממשיך זיין א א' וואס א' איז פארבונדען מיט מיטן ענן, ווי די אלטער רבי וועט שפעטער מבאר זיין, א' איז פארבונדען מיט ענן מיט כתר, און דאס ממשיך זיין אין א אופן פון זעירא. דאס הייסט ממשיך זיין באופן כזה אז אימיצער וואס געפינט זיך נישט, ער האלט דאך נישט דערביי זאל קענען אריין גיין אין דעם.

ועיין מה שכתוב פרשת צו, ועיין בזוהר, אך יש א' מאתוון רברבין, וואס איז די פשט אתוון היינו בחינת הכתר כמו שהוא, במהותו ועצמותו, ושמה לא יכול משה לבוא. און די א ס א, וואס איז דער א' מאתוון זעירין, היינו הארת הכתר כמו שהוא נמשך למטה על ידי צמצום, ומבחינה זו הוא שויקרא אל משה ונמשך לו הארה, שעל ידי זה יוכל אחר כך לבוא לאהל מועד ששכן עליו הענן. איז דער ויקרא געווען, ווי האט מען, ווי האט משה רבינו געקענט אריין גיין אין משכן, מען האט ממשיך געווען דער ענין פון א', דער ענין פון כתר, דער ענין פון פלא, ממשיך געווען באופן מצומצם אז עס זאל קענען אריין, א נתינת כח צו אים ער זאל קענען אריין גיין אין משכן. לאמיר, לאמיר אנהייבן אין סעיף ד', די אלטער רבי הייבט אן רעדן דעם ענין עבודת, אין עבודת האדם. דאס איז די נקודת הביאור, די נקודת הביאור פון די פון די פון די פסוקים איז וואס איז דער ויקרא אל משה, וואס איז דער אלף זעירא, אלף איז פלא, כתר, און אין משכן איז געווען דער התגלות פון כתר, פון פלא, פלא העליון, און ויקרא אל משה, וואס פארוואס איז עס א אלף זעירא, אז משה זאל זיין א כלי, אז דאס זאל זיין א נתינת כח, א התגלות פון מלמעלה, ממשיך צו זיין דעם אלף, באופן מצומצם אז עס זאל שפעטער קענען זיין א כלי צו דער אלף, ווי דער אלף שטייט בגדלות אין משכן.

דער אלטער רבי כי הנה בעסק התורה כתיב ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך אז בשעת א איד לערנט תורה איז דארט די ואשים דברי בפיך די אייבישטער לייגט אריין זיינע ווערטער אין אונזער מויל און ער זיין צל ס'ווערט נמשך צו א אידן דעם אייבישטענס צל און וואס איז צל? צל היינו בחינת מקיף עליון די מד אין תורה דורך דעם וואס א איד לערנט תורה איז דא המשכת פון א מקיף של הקדוש ברוך הוא הצל היינו בחינת מקיף עליון, וכנודע מענין סוכה צילא דמהימנותא שהוא המשכת מקיפים עליונים. אבער דערפאר איז סוכה שחמתה מרובה מצילתה אז צופיל ליכטיגקייט איז פסולה. פארוואס? ווייל דער גאנצער ענין פון א סוכה איז אן ענין פון חשך, ענין פון ענן. וזהו כענין המשכה מבחינת ישת חשך סתרו שנמשך בבחינת צל ומקיף, ולא בבחינת אור וגילוי. די גאנצע נקודה פון סוכה איז וואס ווערט נמשך א ענין פון מקיף, ענין פון חשך. וואס דערפאר איז דאס ענני הכבוד, כענין כי שכן עליו הענן.

ווערן א כלי צו דער צל ידי וואס איז דא אין תורה, אין תורה ווערט נמשך צו א אידן די דרגת הענן פון אייבערשטן, אז א מענטש זאל ווערן א כלי צו דעם, ווערן א כלי צו תורה, איז דארף מען פריער דורך גיין סוכות, וואס איז סוכות? סוכות איז אז ס'איז א ענין מקיף, צל, צל סוכה, און דורך דער ענין מקיף איז דא נמשך כוכבים נראים מתוכה. דורך דער מקיף ווערט נמשך הארה מצומצמת. וואס מיינט דאס? אלטער רבי טייטש, דער כוכבים נראים מתוכה, דאס איז דער התגלות וואס א איד קריגט, דער א' זעירא וואס ווערט נמשך פון דער מקיף. סוכות איז מקיף, און דורך דער סוכה ווערט ווערט נמשך און נתגלה, ווערט נמשך צו א אידן פון דער כוכבים. כוכבים איז אויכעט א ענין פון מקיף, נאר דאס איז דער המשכה וואס ווערט נמשך צו א אידן פון דער מקיף, פון דער פלא. דאס איז דער כוכבים נראים מתוכה. דאס איז בנוגע צו א גאנץ יאר, איז על דרך זה בעסק התורה, נאמר גם כן ובצל ידי כסיתיך, כלומר בבחינת מקיף, כמו שכתוב במקום אחר בד"ה ביום השמיני עצרת. פארוואס איז דאס מקיף? שהיינו לפי שמהבל הדיבור נעשה מקיף לנשמה. ס'איז דא צוויי אופנים, ס'איז דא צוויי עניינים אין תורה. ס'איז דא דורך השגת התורה, דורך פארשטיין תורה, וואס דאס וואס יעמאלט ווערט נמשך צו א אידן באופן פנימי, א איד פארשטייט תורה. דערנאך איז דא מיט רעדן ווערטער פון תורה, מיט דעם ווערט נמשך צו א אידן דער אור מקיף וואס איז דא אין תורה. דערפאר שטייט אין שולחן ערוך. די אלטער רבי ברענגט עס אין תניא, עס שטייט אין שולחן ערוך אז עס איז נישט גענוג, לכאורה די עיקר זאך פון לערנען תורה איז צו פארשטיין. פארוואס איז אזא ענין עיקרי אז מען דארף אויסזאגן מוציאיהם בפה, מען דארף אויסזאגן דברי תורה, וואס איז נישט גענוג אז מען פארשטייט, וואס דארף מען דאס אויסזאגן? און עס איז פארשידענע הסברים אין חסידות וועגן דעם, וואס איז דער ענין פנימי אין דעם. און די אלטער רבי זאגט אין תניא, ממש אין פרק ה, אז מיט דעם דיבור ס'איז דא אין תורה דער מזון וואס ווערט נמשך באופן פנימי צו א איד, די מדריגה פון אלוקות וואס ווערט, וואס קען נתפס ווערן, ווערן א חלק פון דער מענטש, ער קען דאס פארשטיין און לעבן מיט דעם, עס ווערט א חלק פון אים. איז דא בפועל א איד לערנט תורה, איז דא די חלקים פון תורה וואס ווערט א חלק פון זיין פארשטאנד, ער פארשטייט עס, עס ווערט נתאחד מיט אים, ער פארשטייט עס, דאס ווערט א חלק פון זיין מציאות. אבער דורך רעדן תורה, די אותיות התורה, מיט דורך דעם ווערט נמשך דער מקיף פון תורה, וואס איז העכער פון השגה. ווייל דאס, ווייל דאס איז דער ענין וואס ווערט נישט שפעטער נתפס אין כלים, דאס בלייבט דער ענין פון מקיף. ס'איז דא א ענין פון תורה וואס איז, וואס איז לכתחילה א ענין מקיף. אזוי ווי מ'זאגט פריער בנוגע צו דער משל אז ס'איז דא אז מ'קוקט נישט אויפן רב, קען מען קען מען לערנען וואס דער רב האט געשריבן אין א ספר? ס'איז דא אסאך ספרים פון אסאך שיינע אידן, כ'בין זיכער אז מ'לערנט א ווארט פון רבי עקיבא איגר קען מען פארשטיין וואס רבי עקיבא איגר זאגט, אז מ'וואלט געזעצן ביי זיינע ר ר ווי ער האט געזאגט דער תורה וואלט וואלט עס געווען אין גאר אן אנדערע אופן, און בשעת מ'זעט דעם רב האט מען עפעס אזא מין סארט געפיל אין דעם ענין, א א חיות אין תורה וואס מ'קען נישט קומען, מ'קען וועט נישט קענען, ער קען דרש'ן היינט היינט ביז מארגן וועגן די יוקר מעלת לימוד התורה, אז מ'וואלט אים געזען ווי ער האט אליין געזעצן און געהארעוועט אין לערנען וואלט עס געהאט גאר אן אנדערע גאר אן אנדערע איינדרוק. איז ס'איז דא דער ענין, דאס איז א ענין פון מקיף, ס'איז נישט אזאך וואס קען זיך ארויסגעבן אין ווערטער, מ'קען נישט שרייבן א חיבור אויף דעם, מ'קען עס נישט ארויסגעבן, מען דארף עס אליינס זען, דאס איז ענין פון מקיף, און דאס איז אזאך וואס וואס וואס ווערט נישט נתפס אין כלים, איז על דרך זה אין דער אלוקות פון תורה איז דא א ענין פון תורה וואס מ'קען עס פארשטיין, און דאס דארף זיין דעם דעם דעם דעם פאוקוס, אויף דאס פארשטיין און בעסער פארשטיין, און דורך אותיות התורה דורך דעם ווערט נמשך צו דער אידן דער מקיף פון תורה, וואס איז וואס איז העכער פון גילוי, וואס דאס דער מכוון פון דעם ענין איז נישט אז זאל נתפס ווערן, ווערן א חלק פון דעם אידן, נאר אז א איד זאל מרגיש זיין דעם בחינת החשך פון אלוקות, דער ענן פון אלוקות, דאס איז א העכערע ענין, וואס דאס איז דורך אותיות התורה, מוציאין בפה. זכר א, די השגות בענין התורה און שמשיג גם כן עומק ההלכה במוחו ותבונתו, על זה נאמר מגלה עמוקות מני חשך, דהיינו שממשיך בבחינת המקיף דישת חשך סתרו שהוא חשך והעלם, להיות נמשך בבחינת אור וגילוי, ועל זה נאמר ותורה אור. און תורה און כתר תורה איז אלץ אלץ אין נקודות נישט אזוי ווי די אלטער רבי רעדט דא ער רעדט דא א ענין כללי ענין כללי וואס די אלטער רבי רעדט דא איז אז אין משכן איז געווען ישת חשך סתרו און ווי איז זיך ווי האט זיך דאס אויסגעדריקט מיט דעם וואס איז געווען יחוד סובב כל עלמין וממלא כל עלמין און וואס איז דער עבודה פון משה רבינו דער עבודה פון משה רבינו איז אז אז ער זאל אריינגיין אין די בחינה פון ישת חשך סתרו דאס זאל נתפס ווערן ביי אים דאס זאל ווערן א משכן קבוע ביי אים, נישט א זאך פון וואס וואס אמאל ווערט נתגלה צו אים דער מקיף פון אלוקות, דאס ווערט דאס איז דער אין משכן, אין משכן אין אונזער וועלט איז דא א פלאץ קבוע וואס דארטן לייכט דער ישת חשך סתרו פון אלוקות, און ביי א אידן הייסט דאס דאס איז די ענין פון תורה, אין תורה איז דא דער ייחוד סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. און די אלטע רבי רעדט דא אין דער קטע אז אין תורה איז דא וואס ווערט נתגלה, דאס איז דער מג א, ס'ווערט נתגלה דורך ישת חשך סתרו, ס'ווערט נתפס ביי א אידן דער ישת חשך סתרו. דער אלטע רבי רעדט דאס אין אפאר אופנים, אין אפאר ווערטער זאגט דער אלטע רבי אפאר פרטים אין דעם, אבער די נקודה איז אז דורך דורך דעם וואס א איד לערנט תורה, תורה אליין איז חשך, תורה אליין איז מקיף של הקדוש ברוך הוא בצל ידי, און פון דעם צל ווערט נמשך א גילוי און ווערט נתפס בפנימיות אין די מענטשן. און דער אלטער רבי רעדט נאכמער אז דער צל, דער מקיף אליין קומט אן בפנימיות, ותורה אור, דאס אליין ווערט אור. וזהו ענין, לאמיר אנהויבן פון וזהו ענין. וזהו ענין וידבר השם אליו מאוהל מועד כו', דכתיב ב באוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא כו', וכל בחינות אלו הם בעסק התורה, כמאמר רז"ל משחרב בית המקדש אין להק' ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, אם כן יש בעסק התורה מבחינה הנ"ל שהיה שורה במשכן ובית המקדש כי אין כבוד אלא תורה כי אורייתא מחכמה נפקת וזהו כבוד עילאה ל"ב נתיבות חכמה אך בחכמה זו מלובש אור אין סוף ברוך הוא מגלה עמוקות מני חושך מבחינת ישת חושך סתרו

ועיין מה שכתוב במקום אחר גבי קריעת ים סוף דכתיב ויהי הענן והחשך ויאר שהענן דישת חשך סתרו בעצמו ממש נמשך בחינת אור וגילוי דער אלטער רבי זאגט אז דורך תורה איז דער חשך אליין ווערט נמשך בגילוי דער אלטער רבי זאגט פריער אז אין משכן ווי דער אלטער רבי זאגט עס דא איז נישט די פשט אז אין משכן איז נתגלה געווארן דעם עצם ענין פון שכן עליו הענן דער אלטער רבי זאגט דא אז אין משכן איז געווען דער יחוד סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. דורך ווי איז געווען דער התגלות פון סובב וממלא דורך שכן עליו הענן? די אלטע רבי רעדט אין תורה נאך א ענין אז דער שכן עליו הענן דער ענן גופא קומט אין באופן של גילוי נישט אז דורך דער ענן האט מען א יחוד סובב וממלא נאר דורך תורה ווערט דער ענן אליין נמשך בגילוי דאס איז תורה אור תורה אליין איז צל ידי כסיתיך תורה אליין איז מקיף איז און תורה אור איז אז דער מקיף אליין קומט אן בגילוי אין א פנימיות דאס זאגט ער דא.

פריער רעדט ער וואס איז תורה? תורה אור היינו שמעצמיות המקיף מאיר אור גדול ועצום בבחינת פנימיות. ועיין מה שכתוב במקום אחר גבי קריעת ים סוף דכתיב ויהי הענן והחשך ויאר שהענן דישת חשך סתרו בעצמו ממש נמשך בבחינת אור וגילוי אט אזוי איז געווען קריעת ים סוף דער אויפטו פון קריעת ים סוף איז געווען אז דער דער ענן והחשך גופא האט מאיר געווען דער ישת חשך סתרו פון אלוקות דער העלם פון אלוקות אט דאס אליין האט געלויכטן. ווי די אלטע רבי רעדט שפעטער, דאס איז שמיני עצרת און שמחת תורה. דאס הייסט די אלטע רבי רעדט אין דעם ענין גופא פון ישת חשך סתרו רעדט די אלטע רבי א פאר כמה דרגות אין דעם. איך מיין מען דארף נישט אריין גיין אין אלע פרטים, די אלטע רבי רעדט כמה דרגות. די אלטע רבי דרך אגב רעדט סוכות און שמיני עצרת, די אלטע רבי רעדט פארשידענע ענינים, אבער די נקודה כללית שבזה איז אז דער אויפטו פון תורה איז וואס ווערט נתגלה דער כתר דער פלא עליון און דאס ווערט נמשך באופן פנימי צו אידן. דער מקיף, דאס וואס איז נישט בגדר השגה. ווי קען א איד האבן א שייכות צו דעם ענין התורה? איז אט תורה, אט דאס, אט דאס איז אוהל מועד. אט דאס איז תורה, אט דאס איז אוהל מועד. ווי קען א איד אריינגיין אין אין אוהל מועד? ווי קען א איד ווערן א תורה איד? דאס איז די שאלה אין אנדערע ווערטער. ווי קען א איד אנהייבן אז א חלק פון זיין לעבן זאל זיין א תורה לעבן? דאס הייסט אז א איד קען זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן אין פארשידענע אופנים. מען קען האבן אהבת השם, מען קען האבן השגת אלוקות, קען אלץ, תורה איז א ענין מיוחד, תורה איז וואס ווערט נתגלה דער ישת חשך פון אלוקות, וואס דאס קען מען נישט קריגן אן תורה, אז מען דארף שטיין ביים רב אויף צו מקבל זיין דעם ענין, דער געפיל פון דעם רב'ס לערנען וואס קען זיך נישט ארויסגעבן דורך זיין ספר דארף מען זיין ביים רב, איז דער איינציגער פלאץ וואו א איד קען געפינען דעם מהות ועצמיות פון אלוקות, דער חשך פון אלוקות, דער אייבערשטן אליין, דאס איז נאר דורך תורה. איז אין תורה געפינט זיך דעם ענין פון דער צל שלמעלה, דער מקיף שלמעלה, וואס איז נישט בגדר גילוי והשגה, אבער ווי קען דאס ווערן א חלק פון דער מענטשן, ווי קען ער לעבן מיט דעם, און ווי קען דאס ווערן א ענין וואס ווערט נקבע בפנימיות אין זיין לעבן, איז דאס, איז דערפאר איז דאס איז דער ויקרא אל משה. זאגט ער אזוי אלעמאל אין לקוטי תורה, דער אלטער רבי זאגט זייער גרעסער, ווי קומט מען צו צו דעם?

א נתינת כח וואס יעדער איד האט אז ער זאל ווערן א כלי צו תורה, איז איכות ויקרא אל משה, וואס פאר וואס מען רעדט דא צו יעדער איד, וואס האט עס צו טון צו משה, ווייל משה געפינט זיך אין יעדער איד, איז בפשטות איז דער משה געפינט זיך אין יעדער איד, וואס איז דער משה רבינו וואס איז דא ביי יעדער איד, דאס בחינת הביטול שיש בכל אדם, שהוא בבחינת משה ונחנו מה כו', כמו שכתוב מזה במקום אחר סד"ה משה ידבר, אין יעדער איד איז דא א ביטול, יעדער מענטש זאגט אלץ אדם אדמה לעליון, אתם קרויים אדם, איז אין יעדן מענטש איז דא א ביטול, יעדער איד איז דא א ביטול, און דער ביטול אט דאס איז משה רבינו. זאגט ער אזוי, ווייל בכדי דער ערשטע זאך צו ווערן א כלי צו תורה איז דארף מען זיין, דארף מען מעורר זיין דעם בחינת המשה וואס איז דא אין נפש, שעיקר העסק התורה צריך להיות בבחינת ביטול, דאס איז די ערשטע זאך. און פארדעם רעדט מען ויקרא אל משה, פריער דארף מען זיין א משה. דער איינציגער וועג ווי צו אנהייבן בכלל דעם גאנצן די גאנצן פראסידזשור פון ווערן א תורה איד, ווערן א כלי צו תורה, דארף מען פריער זיין א משה רבינו, ויקרא אל משה, נישט ויקרא דבר אל בני ישראל, דבר אל בני ישראל איז וואס ווערט נמשך צו יעדער אידן, אבער דער ענין מיוחד ווערן א כלי צו דער מקיף פון תורה, דער מקיף דער פלא פון תורה, דעם כתר, דאס דארף מען זיין א משה, דאס איז די ערשטע זאך, וואס איז משה, דאס דארף מען האבן אין זיך ביטול, און אלטער רבי רעדט וואס פאר א ביטול. וואס איז וואס איז דער ביטול מיוחד? איז דאס די ערשטער הכנה פאר דעם וועט דאס זיין ויקרא אל משה דארף פריער זיין משה דארף זיין ביטול וואס איז דער ביטול? שישרה ומתגלה ומשה הוא בחינת דעת שהוא ממשיך בחינת יחוד אור אין סוף ברוך הוא למטה שישרה ומתגלה בנפש האדם שהיא בחינת אוהל מועד מלשון ונועדתי לך שם וכו' איז איז ונודעתי דהיינו לידע את השם שהוא חיי החיים ואין עוד מלבדו על דרך מה שכתוב ראו עתה כי אני אני הוא איז משה רבינו ממשיך ביי א אידן ער זאל האבן דעת לידע את הוי', ער זאל האבן אזא דעת, אזא געפיל אין געטליכקייט, אין דאס וואס דער אייבערשטער איז, איז ער איז דער לעבן פון גאנץ וועלט, ער איז דער מהות החיים פון גאנץ וועלט און חוץ פון אים איז גארנישט נישטא. אז ביי א איד זאל לייכטן דעם ענין, ער זאל דאס מרגיש זיין, דאס איז משה רבינו'ס ביטול. וואס מיינט ביטול? אז א איד זאל נתבטל ווערן צו דער אמת און דער אין עוד מלבדו פון אלוקות. בכדי אז מיר זאלן זיין בטל דארפן מיר פילן דעם אמת פון אין עוד מלבדו. דאס איז משה רבינו, משה רבינו איז ממשיך זיין ביי א אידן דעת אינעם אין עוד מלבדו פון אלוקות, בשעת ביי א איד, א איד האט א געפיל אינעם אין עוד מלבדו פון אלוקות, ווערט ער נתבטל, דאס איז משה רבינו, ווערט ווערט ער נתבטל. והגם שמקרא זה נאמר לעתיד דער פסוק ראו עתה כי אני אני הוא, מכל מקום כח זה יש בכל נפש מישראל ביניקתה מנשמת משה רבינו עליו השלום לקשר מחשבתו בה' בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה לעיני בשר וכו'. משה רבינו גיבט א כח אז א איד אזוי ווי בשעת א מענטש, א גשמיות'דיגע זאך וואס א מענטש זעט, האט מען א וודאות אין דעם, און מען פילט, ס'איז א נאנטע זאך וואס מען פילט אז ס'געפינט זיך, על דרך זה א איד זאל, ער זאל זען דעם אמת אין אלוקות. דאס, משה רבינו'ס מדריגה איז געווען ביטול, ס'איז נישט געווען וואס ער האט זיך מבטל געווען מזמן לזמן. זיי מען ס'איז געווען נקבע ביי אים דער ביטול, ווי איז דאס געווען באופן קבוע ביי אים דער ביטול, ווייל ער האט געהאט א בחינה פון ראי' פון אלוקות, ס'איז געווען א זעעוודיגע זאך ביי אים, ער האט עס געזען, ס'איז געווען, ס'איז געווען מורגש ביי אים, און משה רבינו בנפש פון יעדער אידן איז דא אזא אזא א כח פאר אזא ענין, יעדער איד האט בכח נפשו דעם ענין אז ער זאל קענען האבן אז ער האט א ביטול צו אלוקות, א ביטול וואס איז נובע פון דעם וואס ער האט א געפיל פנימי אין געטליכקייט, אזוי ווי אזוי ווי ער זעט א דבר גשמי, אזא וודאות האט ער אין אלוקות.

אקעי דער אלטער רבי רעדט עפעס א א ס'דא תורה, תורה איז אוהל מועד, תורה איז איז שכן עליו הענן, דערנאך דארף א איד, א איד דארף זיך צוברענגען צו תורה, לכאורה איז תורה שוין נמשך געווארן אין וועלט, דער אלטער רבי האט זיך דא אז א איד זאל קענען אנטדעקן היינט, אז מ'זאל קענען אנטדעקן דעם שכן עליו הענן, דער מקיף וואס איז דא אין תורה דארף א איד הארעווען אויף זיך. אוהל מועד איז דאך געווען וכבוד השם מלא את המשכן, ס'איז געווען התגלות אלוקות אין משכן, די פראבלעם איז געווען אז משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין, ס'איז געווען צו הויך פאר אים, היינט איז צוגעקומען נאך אן עבודה, היינט איז דער עבודה אויף צו אנטדעקן אז דאס געפינט זיך אין תורה דארף מען אליין הארעווען, אז מען זאל זען אז ס'איז דא עפעס א ענין אויף דעם דארף מען הארעווען, איינער וועט גלאט אויפעפענען א גמרא און לערנען וועט ער בכלל נישט זען דעם ענין, היינט ער דארף זיין א משה רבינו. און משה רבינו דארף צוקומען, דער אלטער רבי האט אפאר טייטשן וואס דארף ער צוקומען צו תורה, איצט דער טייטש וואס דער אלטער רבי זאגט דא, משה רבינו איז ביטול, משה רבינו איז איז ביטול, און משה רבינו דארף צו וואס דארף ער צוקומען צו תורה, און מען דארף אים רופן, וואס דארף מען אים רופן, דער אלטער רבי דארף אים רופן ווייל ווייל ס'איז א ספעציעלע יגיעה אז מען זאל בכלל זען אז ס'איז דא א משכן, מען זאל בכלל זען אז ס'איז דא א ס'איז דא א ענין פון מקיף פון תורה, אמאל קען מען לערנען תורה און בכלל נישט מרגיש זיין אז ס'איז דא אלוקות, אפילו אז מען איז יא מרגיש ס'איז דא אלוקות, אבער אלוקות ווי אלוקות קומט אן מיט תפיסה והגבלה. דער עבודה איז אז א איד זאל זען דער צל ידי כסיתיך דער מקיף דער פלא אין תורה. ווי דאס? דאס איז דורך דעם, דאס איז אויך דורך ארויסרופן ביי זיך דעם משה רבינו און פועל זיין מיט זיך אהבה ויראה צו אלוקות. אז משה רבינו דארף צוקומען צו דעם. דער אלטער רבי טייטשט, ווי דער אלטער רבי טייטשט עס דא, וואס דארף מען אנקומען צו די ויקרא אל משה, נישט וואס איז די ויקרא, וואס דארף מען אנקומען צו דעם? עס דארף זיין וואס איז דער עבודה פון משה רבינו דארף אריין קומען אין משכן. משכן רעדט זיך, משה וואס דארף משה רבינו אריין קומען, וואס דארף ער אריין קומען? עס איז דא א משכן, ער דארף נאר אריין קומען אין משכן. בכדי אז ער זאל קענען קאנעקטן צו דעם. ביי א מענטשן היינט בנוגע צו דער אלטער רבי וואס איז דער משכן, משכן איז תורה. אבער היינט איז דא נאך אן עבודה, משה רבינו דארף אריינקומען, א איד דארף מעורר זיין ביי זיך זיין משה רבינו בכדי צו אנטדעקן בכלל אז ס'איז דא א ענין פנימי אין תורה, מ'דארף א איד אליין דארף אנטדעקן אז ס'איז דא א ענין פנימי אין תורה, דאס דאס איז שוין נישט מוכן מלמעלה. און ויקרא משה איז א נתינת כח, ויקרא משה מיינט אלעמאל א נתינת כח אויף דעם, אויף דער עבודה אז משה רבינו זאל צוקומען, אבער וואס וויל מען אז ער זאל צוקומען? ער זאל צוקומען צו וואס? איז בנוגע צו אין דער משכן איז דער טייטש אז ער זאל צוקומען אז ער זאל ווערן א חלק פון אים, דער שכן ער זאל ער זאל אריין קומען אין דער משכן. דא איז דער טייטש אז ער זאל בכלל אנטדעקן אז ס'איז דא א משכן. מען זאל קענען זען דער ענין אין תורה, דער מקיף פלא עליון אין תורה. דאס טייטשט דער אלטער רבי, והנה על דרך זה יובן גם כן פירוש לבוא לאוהל מועד, היינו כי צריך להיות על דרך בא לכאן ותלמודו בידו. פארוואס דארף עס זיין בא לכאן? וואס איז נישט גענוג אז ער האט גמרא? ער האט תלמודו בידו, פארוואס דארף זיין בא לכאן ותלמודו בידו? וואס? ער האט געלערנט תורה, האט ער תורה מיט זיך, פארוואס דארף ער קומען? דער אלטער רבי טייטשט כי הרי התורה שלפנינו, די תורה וואס מיר האבן נתלבשה בגשמיות. אין תורה געפינט זיך דער אנכי, ס'געפינט זיך דער פלא העליון, דער מקיף. אבער ס'איז נתלבש געווארן אין גשמיות. כמו שכתוב אנכי תרגלתי לאפרים, וואס איז די פשט אנכי תרגלתי לאפרים? פירוש בחינת אנכי מי שאנכי תרגלתי והשפלתי בחינת רגל הם כל ענין גשמי שבתורה שבעל פה וצריך להיות קחם על זרועותיו בחינת אהבה ויראה א איד דורך דעם וואס ער ער דארף צוקומען צו תורה און דארף זיך אויפהייבן און מיט דעם אנטדעקט מען דעם עומק וואס איז דא אין תורה וזהו בחינת בא לכאן שהוא השתפכות הנפש למקורו ושורשו און דורך דעם ערוועקט ער ביי זיך, איז דאס רעדט אז דאס איז דער עבודה וואס עס דארף זיין ביי א אידן. דער אלטער רבי פריער רעדט אין דעם ערשטן קטע, פארדעם וואס גייט ער אונז מסביר זיין וואס איז דער ויקרא משה פריער רעדט ער וואס איז משה רבינו און פארוואס דארף ער צוקומען צו דעם משכן. איז אין אין דער פרשה ווי עס איז געווען יעמאלט איז געווען א משכן, פארוואס האט משה רבינו געדארפט צוקומען אהינצו ווייל ארייננעמען אין זיך. דא רעדט אלטער רבי א איד, א איד דארף מעורר זיין ביי זיך משה רבינו. און דער בחינת הביטול וואס איז דא אין זיין נפש, דער ידעתיך בשם, דארט וואס עס לייכט יחוד אור אין סוף ברוך הוא און דורך דעם ווערט א איד בטל צום אייבערשטן, און וואס דארף מען עס ערוועקען ביי זיך, מצד וואס דארף מען דאס אויף וואס דארף מען דאס מגלה זיין, בכדי צוקומען צום משכן, וואס איז דער צוקומען צום משכן, אויף צו אנטדעקען בכלל אז ס'איז דא א ענין פנימי אין תורה, אז ס'איז דא א ענין פון מקיף העליון אין תורה, מגלה זיין דעם אנכי וואס געפינט זיך אין תורה, און אויף דעם איז דא א ספעציעלע נתינת כח מלמעלה, דאס רעדט אלטער רבי איצטער. וואס איז געווען וואס איז געווען דער ויקרא משה יעמאלט בכדי אז משה זאל קענען אריינקומען אז משה זאל קענען אריינקומען אין משכן איז געווען א ספעציעלע נתינת כח ווייל דער משכן איז צו הויך פאר אים משכן איז אזא זאך משה רבינו קען נישט אריינקומען אך בחינת התפשטות משה שבכל אדם דהיינו הדעת שבנפש האלוקית איז א פירוש כפשוטו שלא יכול לבוא ולהתגלות באדם בחינת דעת זה מחמת הסתר נפש הבהמית דאס איז אן אנדער פראבלעם די ויקרא אל משה וואס איז נוגע תורה היא נצחית איז נישט ווייל דער גילוי איז צו הויך, דאס איז נישט די פראבלעם, די פראבלעם איז ווייל דער נפש הבהמית איז מכסה אויף דעם, דאס איז די פראבלעם, אלטער רבי וועט טייטשן דעם גאנצן ענין באופן אחר, אין תורה איז דא דער מקיף העליון, און אז א איד, אויב א איד וועט זיך וועט זיך מעורר זיין ביי זיך זיין משה רבינו און אנטפלעקן זיין ביטול וואס ער האט אין זיין נפש, און און במילא וועט ער אנטדעקן דעם דעם דעם ענין מקיף עליון וואס איז דא אין תורה. די פראבלעם איז אז מען קען בכלל נישט מעורר זיין ביי זיך דעם בחינת המשה וואס מיר האבן ביי זיך. דאס קען מען נישט ארויסרופן. דאס איז די ולא יכול משה לבוא, נישט ל, פארוואס קען נישט קומען צוקומען צום משכן? פארוואס קען דער משה, פארוואס קען א איד נישט צוקומען צום זען דעם אנכי וואס איז דא אין תורה? ווייל ער ווייל ס'איז דא א גוף, ווייל ס'איז דא א נפש הבהמית. דאס איז די פראבלעם. נישט ווייל תורה איז צו הויך, ווייל ס'איז דא א מכסה פון נפש הבהמית, ס'איז דא ענינים גשמיים וואס זענען מכסה. אך כדי שיאיר ויתגלה בחינת משה בכל אדם, להיות בחינת ביטול כנ"ל, איז צריך לזה המשכת אתערותא דלעילא מלמעלה. וואס איז די אתערותא דלעילא מלמעלה? איז זאגט מען אזוי, דער אייבערשטער האט אונז געגעבען תורה און מצוות. תורה אליין, מען רעדט דאך איצטער אז א איד זאל ווערן א כלי צו תורה. מען רעדט דאך אלץ אין דער מאמר אז א איד זאל ווערן א כלי צו תורה. צו תורה אליין איז ער נישט קיין כלי. ער זעט בכלל נישט דעם דעם דעם מקיף וואס איז דא אין תורה. ווייל ס'איז די מלובש אין ענינים גשמיים. מ'וויל דאך אז, און ווי ווי וועט ער אנטדעקן דעם ענין פנימי וואס איז דא אין תורה דורך זיין עבודה? אויף זיין עבודה דארף מעורר זיין די בחינת המשה וואס איז דא אין זיך, און דאן דער נפש הבהמית וואס איז מכסה. און וואס איז וואס וואס איז די ויקרא אל משה? דאס טייטש די אלטער רבי דאס איז מצוות. והיינו על ידי מצוות. שעל זה נאמר כח מעשיו כו', צדקה תרומם. מה שכתוב על הפסוק ועתה יגדל נא כח אד' שעל ידי קיום המצוות נמשך כח עליון מקיפים עליונים להעלות נפשו לקשרה בהוי' זאגט דער אלטער רבי דאס איז ענין וואס תורה אליין תורה קען דאס נישט אויפטון וואס איז די חילוק פון תורה און מצוות על דרך פון ויקרא וואס דער אלטער רבי רעדט דא ס'איז דא דער א' רברבן און ס'איז דא דער א' זעירא משכן אליין איז דער א' רברבן. בכדי אז משה רבינו זאל אריינגיין אין משכן דארף נמשך ווערן דארף נמשך ווערן צו אים פון דער אלף אן אלף זעירא איז על דרך זה תורה ומצוות תורה איז דער מקיף העליון כמות שהוא דאס איז תורה דער שכן עליו הענן דער ענן כמות שהוא דאס איז תורה דאס וועט נישט אויפהייבן א אידן פון זיין נידעריגקייט אויפהייבן א אידן פון זיין גראבקייט דארף נמשך ווערן צו אים ווי ער איז במקומו נמשך ווערן צו אים דער מקיף און דאס איז מצוות, מצוות איז וואס אלוקות לאזט זיך אראפ צו א נברא במ אז ער זאל זיך קענען פארבינדן צום אייבערשטן כפי שהוא במקומו הוא, דער ערשטער דער ערשטער הייב וואס א מענטש קען זיך אויפהייבן צום אייבערשטן ווי ער בשעת ער געפינט זיך אין וועלט איז דורך א מצוה, נישט דורך תורה, תורה איז לכתחילה העכער פון א נברא, אוודאי אז תלמוד תורה איז אויך א מצוה. אבער דער דער ענין מיוחד פון א מצוה איז וואס עס קען עס קען עס קען אויפהייבען א אידען וואס געפינט זיך נידעריג אים אויפהייבען און אנהייבען ברענגען צו צו ער זאל זאל ווערען א כלי צו תורה אן טון מצוות קען מען קען מען קען מען קיין כלי צו תורה נישט ווערען. וזהו ענין ויקרא אל משה.

ס'איז ווי א מענטש געפינט זיך אין וועלט און דארטן קריכט אריין דעם אייבערשטן און פארבינדט דעם מענטש מיט אים. נישט ווי דער מענטש שטייט אין א מצב וואס ער איז מופשט פון ענייני עולם. ווי א מענטש געפינט זיך אין זיינע עניינים פון וועלט, אין ענייני עולם, ער גייט מ א, ער האט א שדה און ער גייט איינקערן און דאס זאגט מען אים תרומות און מעשרות, ס'איז אלץ ווי אלוקות פארבינדט זיך און קומט אן צו א אידן צו ממשיך זיין קדושה ווי ער געפינט זיך אין זיינע וועלטישע עניינים, ווי ער געפינט זיך אין זיין כיסוי פון נפש הבהמית, אבער צו וועמען וויל מען אים פארבינדן סוף כל סוף? מען וויל דאך אדורך דעם אז ער זאל זיך אויפהייבן צו דער מקיף העליון. איז דער אלטער רבי זאגט, דאס ברענגט דער אלטער רבי אז אין מצוות איז פאראן דער אני, דער מקיף העליון, דאס איז דער אלף זעירא, אלף זעירא איז איז דא די צוויי קצוות, דא איז א זעירא, א צמצום, וואס דערפאר קען עס מעורר זיין א איד וואס געפינט זיך נידעריג, אבער עס איז אן אלף זעירא, עס איז א ענין וואס ווערט נמשך פון פלא פון כתר, דאס זאגט דער אלטער רבי אין מצוות, והנה כעין מצוות עמ ער ברענגט תנחומא, וואו איז דאס? אני הוא הקורא, שהמצוות כמצוות המלך, ווי עס מדרש תנחומא פרשת ויגש, היו מכבדין את המצוות שהן שלוחי, ושלוחו של אדם כמותו. ס'איז א שליח, וואס איז די גאנצע נקודה פון א שליח? א שליח איז וואס דער משלח וויל עפעס אויפטון, און דער דער אמיתית ענין פון א שליח איז וואס דער ענין וואס דער משלח וויל נאר ער קען דאס טון, א מענטש וויל פארקויפן א שדה, דער איינציגער מענטש וואס קען פארקויפן זיין שדה איז נאר דער בעל הבית, א צוויי א פרעמדער מענטש איז נישט זיין שדה, האט נישט קיין כח צו פארקויפן. נאר דער מוכר וואס דער באלעבאס פון דער שדה ער קען דאס פארקויפן, נאר ווי דען לפועל ער וויל פארקויפן צו א געוויסע א קונה וואס דער קונה געפינט זיך נישט ביי זיי אין זיין פלאץ, דער קונה געפינט זיך ווייט פון אים, דארף ער שיקן א שליח, דארף ער שיקן א צווייטער וואס דער צווייטער געפינט זיך ווייט, שיקן אים שיקן אים ווייט פון אים, אבער דער שליח דער איינציגער וועג ווי צו מאכן דעם קנין איז נאר דורך דעם כח המשלח, אליין האט דאך א פרעמדע מענטש נישט בכח מאכן א קנין, איז דער שליח גייט אוועק גייט ווייט ט, ער איז זיך מפריד פון דעם משלח, דאס הייסט ער ברענגט דעם משלח צו א ווייטן ארט. דער נקודה פון שליחות איז אויף צו ברענגען דעם משלח צו אן ארט, צו א ווייטער ארט, צו א ווייטער ארט, צו א פלאץ וואו דער משלח אליין געפינט זיך נישט דארטן. דאס איז דער גאנצער נקודה פון א שליח. אויב דער משלח איז דארטן דא, וואס דארף ער האבן א שליח? א משלח איז וואס ער, א שליח איז וואס ער גייט צו עפעס א פלאץ ווייט. קדש לי אישה וואס געפינט זיך ש ב, אויב די אישה געפינט זיך דארטן דארף זיך נישט גיין אהינצו, די גאנצע נקודה פונעם שליח איז וואס ער אליין קען דאס נישט טון, שיקט ער א צווייטער זאל עס טון פאר אים, יענער געפינט זיך ווייט פון אים, אבער יענער דארף עס טון בכוחו, ער טוט עס, דער אלטער רבי טייטשט אין שולחן ערוך, ידא, דער שליח איז א ידא אריכתא, ס'מאכט דער מענטש, דער מענטש'נס יד, האנט לענגער, אזוי גייט דער נמשל, מצוות איז אויף צו ממש, די מצוות איז א שליח פון אלוקות, פון אייבערשטן, מצוה איז א שליח, מצוה איז אויף צו ממשיך זיין אלוקות צו א איד וואס געפינט זיך ווייט, וואס געפינט זיך אין זיין נפש הבהמית, און דער שליח פון תורה איז מצוות. מצוות איז דער שליח פון תורה, דערפאר איז אין מצוות איז דא דער כח המשלח, וואס דורך דעם קען א איד זיך אויפהייבן און זיך און זיך זיך מתקרב ווערן צו תורה. יא, יא. דורך דורך מצוות קען א איד ווערן א כלי צו תורה. ער זאגט אז מיט מצוות גיבט א איד א כח אז ער זאל קענען זיך אויפהייבן צו דער בחינה פון תורה. די מסקנא די אלטע רבי זאגט איז ויקרא משה דאס איז מצוות, און דורך מצוות דאס גיט דער כח א איד זאל זיך קענען אויפהייבן ווערן א כלי צו תורה צו די ישת חשך סתרו וואס געפינט זיך אין תורה. מ'דארף פרובן טון א מצוה, עס איז נישט אזוי פשוט טון א מצוה. דערפאר טאקע דערפאר איז די סדר אזוי.

די אלטע רבי האט ערשט געהאט גרויסע רביס, דאס איז די ערשטע זאך, די של"ה הקדוש און די בעל שם טוב און די מגיד, די אלטע רבי האט געלערנט איז געווען א גרויסע למדן, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מדרש, זוהר, קבלה, און ער איז געווען אליין א גרויסע איד.